שלום וברכה צו אייך משי מער משי וועגן א היסטארישע מיטינג וואס איז אפגעהאלטן געווארן צווישן פרעזידענט ביידען די יאפאנעזישער פריים מיניסטער און דער פרעזידענט פון דרום קאריע די מיטינג איז אפגעהאלטן געווארן אין קעמפ דעיוויד בעיקר וויל מען זיך אבער אפשטעלן וואס איז קעמפ דעיוויד, וואס איז דער פלאץ און וואס איז די גדולה דערמיט, אבער אז מען רעדט שוין לאמיר שוין רעדן א ווארט וועגן די עצם מיטינג, די באגעגעניש צווישן די דריי לענדער, וואס איז היסטאריש ווייל ס'איז די ערשטע מאל וואס די דריי לענדער טרעפן, די פארשטייער, די פירער פון די דריי לענדער טרעפן זיך אינאיינעם, איז פרעזידענטן, פירערס פון די פאראייניגטע שטאטן האבן זיך שוין געטראפן עקסטער מיט. פרעזידענטס פון דרום קאריע, עקסטער מיט פריים מיניסטערס פון יאפאן, יאפאן און קאריע אויף א סאמיט, אויף א באגעגעניש אין די פאראייניגטע שטאטן מיטן פרעזידענט, דאס איז שוין היסטאריש, וועגן ס'איז נאך קיינמאל פריער נישט געשען, און די סיבה פארוואס ס'איז נאך קיינמאל פריער נישט געשען איז ווייל יאפאן און דרום קאריע האבן זיך נישט צו ליב. די צוויי לענדער, דרום קארעא און יאפאן, ביידע זענען אליאירטע און נאנטע פארבינדעטע מיט די פאראייניגטע שטאטן, אבער צווישן זיך האבן זיי זיך נישט ליב. זיי האבן זיך נישט ליב וועגן א פארגאנגענהייט, וועגן אלטע וואונדן, אלטע רוגזות. און ס'איז צוויי רוגזות בעצם, צוויי עיקר טענות פון די פארגאנגענהייט וואס דרום קארעא האט קעגן יאפאן. די ערשטע איז אז יאפאן האט געוועלטיגט, זיך משתלט געווען, אויף דרום קאריע פאר במשך פֿינף און דרײַסיק יאר, פון נײַנצן הונדערט צען ביז סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה, נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿערציק תש"ה, און דאס איז איין זאך, און צווייטנס, דורכאויס די צווייטע וועלט מלחמה אליין, האט די דרום קאריער באפעלקערונג אסאך געליטן פון יאפאן, וואס איז געווען אן עליי און פארבינדעטע פון נאצי דייטשלאנד, איז דרום קאריע יאפאן איז שוין נישט יענע יאפאן, אבער דרום קארעא פילט אז יאפאן האט נאכנישט גענוג געקלאפט על חטא, נאכנישט גענוג תשובה געטון פאר איר חטאים פון דעמאלטס, קיינמאל נישט זיי איבער איבערגעבעטן און קאמפענסירט פאר די עוולות פון דעמאלטס, יאפאן פון איר זייט טענה'ט אז מען האט שוין געקלאפט על חטא איין מאל, צוויי מאל, דריי מאל, שוין געטון פארשידענע פעולות, דורכגעפירט פארשידענע טריט, יוצא געווען. בכל אופן דאס איז די מציאות, דאס זאגט ער און דאס זאגט ער, במציאות סופו של דבר האבן די צוויי זיך נישט ליב, איז יעצט איז געלונגען פאר פרעזידענט ביידען זיי צוזאמברענגען, און די סיבה וואס האט צוזאמגעברענגט די צוויי לענדער נישט אזוי ווייט א באנייעטע אהבה, וואס האט אויסגעבראכן צווישן זיי, נאר ביידע האבן ערנסטע דאגות, ביידע זארגן זיך וועגן צוויי שכנים וואס מאכן זיי קאפ ווייטאג און פראבלעמען, און די צוויי שכנים זענען טשיינע און צפון קאריע. טשיינע און צפון קאריע זענען קאפ ווייטאג פאר די צוויי לענדער, פאר דרום קאריע און פאר יאפאן, און במילא האבן ביידע געזוכט א נאנטערע באציאונג מיט באנייטע אפמאכן און פארברייטערטע אפמאכן צווישן זיך און אינאיינעם מיט די פאראייניגטע שטאטן. סא דאס איז געווען די מאטיוו וואס האט צוזאמגעברענגט די דריי אין די אין די פארזאמלונג, די באגעגעניש איז אפגעהאלטן געווארן אין קעמפ דעיוויד. קעמפ דעיוויד ווערט אסאך מאל אויפגעברענגט אין די נייעס בשייכות מיט אזעלכע דיפלאמאטישע באגעגענישן און אפמאכן פון אמעריקאנער פרעזידענטס מיט אויסלענדישע פירער. איז וואס איז קעמפ דעיוויד? קעמפ דעיוויד איז ווי די קאנטרי, די באנגעלאו קאלאני, פונעם אמעריקאנעם פרעזידענט. ס'איז א רעזארט פלאץ וואס באלאנגט צום פרעזידענט, צו ווער דער פרעזידענט זאל נאר נישט זיין, ס'איז אזוי ווי די וואקאציע היים פונעם ווייסן הויז, פון די איינוואוינערס פון די ווייסע הויז, וואס געפינט זיך אין אין מיטן אין צענטער פון א געדעכטן וואלד אין מערילענד, און מען קומט דארטן אן אהין אן מיט א העליקאפטער. און די פלאץ פונקטליך אפילו וואו קעמפ דעיוויד געפינט זיך פיגורירט נישט אויף קיין מאפעס, א מאפע ווייזט נאר בערך דעם פלאץ נישט פונקטליך די פלאץ, אזוי פאדערט די אמעריקאנער געזעץ אלס די זיכערקייט פונעם פרעזידענט און זיין משפחה. קעמפ דעיוויד איז די רעזארט פלאץ פונעם פרעזידענט שוין פאר בערך

וואס דארטן געפינט זיך, דארטן וואוינט דער פרעזידענט און זיין משפחה, און נאך אכצן אזעלכע קלענערע כאטקעלעך, שטיבעלעך און געביידלעך, וואס איז געמאכט צו פאר די סיקרעט סערוויס, פארן פרעזידענט'ס שטאב, און אוודאי אויפצונעמען געסט וואס ווערן דארטן איינגעלאדנט. קעמפ דעיוויד האט פארשידענע שוואוילטאגן וואס קומען מיט א רעזארט פלאץ, און עס האט אויך גאלף קארטס גאלף קארטס איז די איינציגסטע סארט קאר וואס די אמעריקאנער פרעזידענט מעג דרייוון. איז דער געוועזענער פרעזידענט פארד'ס טאכטער האט האט באצייכנט קעמפ דעיוויד אלס א פלאץ אלס די איינציגסטע פלאץ אין די וועלט וואו דער פרעזידענט קען האבן פאן. קען זיך ענדזשויען און ער קען זיך אויפפירן נאריש און קינדעריש, אן דעם וואס עמיצער זאל אים באמערקן און אפפיקטשערן און אויסלאכן. קעמפ דעיוויד איז א פלאץ וואו דער פרעזידענט פארט, מען קען זאגן, זיך אויסרוען, אבער אויך ווען ער וויל א ברעיק פון די אנגעשטרענגטע און געדעכטע רוטין פונעם ווייסן הויז און פון וואשינגטאן די סי, און ביידען האט שוין טאקע פארברענגט דארטן גאנצע זעקס און ניינציג טעג עס איז אזוי אפגעריסן, ס'איז נישט דא די מידיע נישט דארט, נישט דא קיין פרעסע, ס'איז נישט דא קיין פארמאליטעטן, ער דארף זיך נישט צושטעלן אזוי ווייט צו די פארשריפטן פונעם פרעזידענט, צו די עטיקעט, ער דארף זיך אויפפירן אזוי, נישט אזוי, און טאמער גיבט ער א סניז אויף לינקס, דעמאלטס ווערט עס א גאנצע געשעפט אין די מידיע, און עס ווערט אנאליזירט, און ס'ווערט און ס'ווערט פונקטליך באטראכט און צענומען, ער האט דאס געמיינט, ער האט יענץ געמיינט, און ס'איז א אנדייטונג, א רמז אויף יענץ און אויף דאס, קיצור, סא דאס איז א פלאץ ווי די פרעזידענט קען גיין, אוועקלויפן פון די אנגעשטרענגטן סדר היום, און טרעפן אביסל מנוחה און רואיגקייט. סא די פאקט וואס קעמפ דעיוויד איז אזא פלאץ וואו ס'איז אינמיטן א געדעכט, אינמיטן געדעכטע וועלדער, און מיט קיינער וואס באלאנגט נישט דארט באקומט נישט קיין צוטריט, גיבט עס אויך אזא געוויסע רואיגע אינפארמאלע אטמאספער, און במילא איז עס אויך איצט פארוואנדלט געווארן אין א פלאץ ווי די אמעריקאנער פרעזידענט רופט פירערס פון אנדערע לענדער פאר דיפלאמאטישע געשפרעכן, פארהאנדלונגען און דורכצופירן אפמאכן, ווייל ס'איז רואיג, ס'איז רואיג, קעמרעס בליצן נישט, איבריגע מענטשן זענען נישטא, און בכלל די ענווייראמענט און די פלאץ און די מצב איז מער רילעקס, ס'איז מער רואיג און ווייניגער פארמעל, ס'איז אנטשפאנט, ווי מ'וואלט געזאגט אויף אידיש, נישט אנגעשטרענגט. איז דער ערשטער פרעזידענט גענוצט קעמפ דעיוויד פאר א ערנסטע געשפרעך מיט א צווייטן וועלט פירער איז געווען פרעזידענט רוזעוועלט אינמיטן די צווייטע וועלט מלחמה דעמאלטס אין תש ג, ניינטין פארטי טרי, האט רוזעוועלט איינגעלאדן דעם בריטישן פריים מיניסטער ווינסטאן טשורטשיל, פאר א וויזיט, יענער זאל אים קומען באזוכן אין קעמפ דעיוויד, און דארטן האבן זיי אפגעמאכט און אנגעהויבן אויספלאנירן די באקאנטע אינוואזיע פון נארמאנדי אין פראנקרייך, וואס דאס איז געווען די התחלה פון די סוף וואס האט געפירט צום נצחון אויף נאצי דייטשלאנד דורכאויס די צווייטע וועלט מלחמה. מיט א שיינע פאר יאר שפעטער, אין תשכ ט, ניינטין פיפטי ניין, ס'איז געווען ביים הויכפונקט פון די קאלטע קריג צווישן די פאראייניגטע שטאטן און די סאוויעטן פארבאנד, האט דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט אייזנהאוער איינגעלאדן דעם פירער פונעם סאוויעטן פארבאנד, כרושטשאוו, פאר געשפרעכן. ס'איז געווען די ערשטע מאל אגב וואס א סאוויעטישער פירער האט באזוכט די פאראייניגטע שטאטן. אייזנהאוער האט פארשטאנען אז די באציאונגען צווישן די צוויי זיינען גענוג אנגעשטרענגט יאָ, מ'האָט דאָך געשטאַנען בײַם הױכפּונקט אין די שפּיץ-צײַט פֿון די קאַלטע קריג, אַז ס'װאָלט כּדאַי געװען, אַז די באַגעגעניש זאָל אָפּגעהאַלטן װערן אין אַ פּלאַץ, װוּ כאָטש די סבֿיבֿה און די לופֿט און אַטמאָספֿער איז מער לײַכט, ס'איז מער לײַכט און ס'איז אַװעק פֿון פֿרעמדע אױגן און מע קען, װי מע זאָגט, אַבי ס'איז אַ ביסל לױזער. ס'איז אױך די סיבה, פֿאַר װאָס דער געװעזענער פּרעזידענט דזשימי קאַרטער האָט אין תּשל ח, אין נײַנטין סעװענטי עיט, גענוצט קעמפ דעיוויד פאר א באגעגעניש צווישן דעמאלטס צוויי ארכי שונאים, עגיפטן, דאס הייסט מצרים, און מדינת ישראל. קארטער האט איינגעלאדן דעם פריים מיניסטער פון מדינת ישראל פון דעמאלטס מנחם בעגין אויף א באגעגעניש צוזאמען מיטן פרעזידענט פון מצרים אנוואר סאדאט, אז אויפצוהאמערן שלום געשפרעכן צווישן די צוויי, איז דארטן האט זיך אויסגעפילט א לייכטע רואיגע אטמאספער, ווייל די צוויי לענדער זענען געווען ארכי שונאים אויף אזוי ווייט אז די צוויי פירערס, בעגין און סאדאט, האבן אפטמאל ממש נישט גערעדט צווישן זיך דירעקט געזאגט. זיי האבן געשיקט מעסעדזשעס איינער צום צווייטן אפילו זיי זענען געזיצן, זיי האבן געקענט זיצן ביים זעלבן טיש, אין זעלבן צימער, ביים זעלבן פלאץ, אן אדרעסירן דעם צווייטן דעם קאלעגע אדער אפאנענט דירעקט. סאו דאס גיבט א שטיקל געדאנק וועגן די אנגעצויגנקייט און די שפאנונג וואס האט געהערשט צווישן די צוויי לענדער און די צוויי די פירערס פון די צוויי לענדער. אבער למעשה די פארהאנדלונגען האבן טאקע, איז זיך געשלעפט לענגער ווי קארטער האט ערווארטעט, אבער בפועל האט זיך עס געענדיגט מיט א שלום. דעמאלטס איז דורכגעפירט געווארן די שלום צווישן מצרים און מדינת ישראל וואס איז אין אפעקט ביז היינט. אויך דער געוועזענער פרעזידענט קלינטאן האט פרובירט דאס מזל צו צוזאמברענגען, איינשטעלן א געוויסן אפמאך צווישן ווייטער מדינת ישראל און דער פירער פון די פאלעסטינער אויטאריטעט פון דעמאלטס, יאסיר אראפאט, וואס האט פריער געגרינדעט און אנגעפירט א טעראר גרופע PLO, און שפעטער האט זיך, האט ער אנגעטון פאר זיין טעראר גרופע א אנדערן אנצוג, אן אנדערן רעקל, און עס א נאמען געגעבן די פאלעסטינער אויטאריטעט. און קלינטאן האט פרובירט אויסצוארבעטן א שלום אפמאך צווישן דעם דעמאלטס'דיגן פריים מיניסטער פון מדינת ישראל אהוד באראק און יאסער אראפאט, און פאר דעם צוועק האט ער ביידע איינגעלאדן צו קעמפ דעיוויד אין תש"ס, 2000, און די ציל איז געווען אויכעט אויסצוארבעטן א שלום, איז דער דעמאלטס'דיגער דער דעמאלטסדיגער פריים מיניסטער פון מדינת ישראל באראק איז געווען א לינקער, קומט פון, איז געווען און געבליבן א לינקער, ער קומט פון לינקן פליגל פונעם פאליטישן ספעקטרום אין מדינת ישראל, איז קלינטאן האט געהאט א סיבה צו האפן אז עפעס וועט זיך דארטן אויסארבעטן, למעשה יענע געשפרעכן זענען צוזאמגעפאלן און ס'איז שוין אן אנדערע נושא וואס דארטן איז געווען און פארוואס ס'האט זיך נישט אויסגעארבעט, אבער בכל אופן האט קלינטאן אויך פארשטאנען אז די בעסטע פלאץ מיט די בעסטע העכסטע שאנסן אויסצוארבעטן א געוויסן אפמאך צווישן די צוויי וואלט געווען אין קעמפ דעיוויד, וואו ס'איז רואיגער און די מצב איז מער אינפארמאל און לויז ווי סיי וואו, סיי וועלכע פלאץ אנדערש. איז די פרוי פונעם געוועזענע פרעזידענט בוש דער צווייטער, האט ווען זי האט ארויסגעגעבן א ביאגראפיע, א בוך מיט אירע מעמוארן פון די צייט פון די תקופה וואס איר מאן איז געווען פרעזידענט, און זי האט אויך ארויסגעהויבן דעם פאקט אז קעמפ דעיוויד געבט א געלעגנהייט פאר וועלט פירערס, פאר הויכראנגיגע דיפלאמאטן, אפילו פירערס, פריים מיניסטארן און פרעזידענטס פון אנדערע לענדער, אנצוקניפן א פערזענליכע באציאונג, פערזענליכע ידידות, לאמיר אזוי זאגן, מיט'ן פרעזידענט. דאס הייסט אז אסאך פון די דיפלאמאטישע לעיערס פון די שיכטן נאטירליך דא, ווען סיי וועלכע צוויי פרעמדע מענטשן באגעגענען זיך, בפרט אם צוויי פירערס פון אנדערע לענדער, וואס דארפן נאך שפילן א געוויסע געים און יא דארפן זיך אויפפירן דיפלאמאטיש לויט געוויסע כללים, אז דארטן איז די פאסיגסטע פלאץ און ס'איז בפועל געשען אזוי זי אנגעוויזן אז די פרעזידענט האט באוויזן אנצוקניפן א א געוויסע קשר מיט אנדערע וועלט פירערס אויף א מער פערזענליכן אופן וואס דאס האט געמאכט אז געשפרעכן זאלן זיין אפענער און אויכעט פארן מער געשמירט. אויך דער געוועזענער פרעזידענט טראמפ האט אין צוויי טויזנט נײַנצן מיט פיר יאר צוריק האט ער געהאט דעם פלאן איינצולאדן די פירער פון די טאליבאן צום צו קעמפ דעיוויד פאר פארשידענע געשפרעכן און פארהאנדלונגען, למעשה טראמפ האט מבטל געווען דעם פלאן נאכדעם וואס א זעלבסטמארד אטאקע וואס האט געהארגעט צוועלף מענטשן איז דורכגעפירט געווארן דורך די טאליבאן, זיי האבן גענומען אחריות אטאקע, און אלס תוצאה האט טראמפ מבטל געווען דעם פלאן, אבער ער האט זיך געוואלט אראפ זעצן מיט די טאליבאן, און ער האט אויך פארשטאנען אז די בעסטע פלאץ צו ברענגען מענטשן, אזעלכע מענטשן מיט וועמען די די מרחק צווישן וואס ער איז, פאר וואס ער שטייט און וואס ער וויל און זיי איז ריזיג גרויס, איז קעמפ דעיוויד די פאסיגע פלאץ דערפאר. אין איין ווארט איז קעמפ דעיוויד קודם כל, און דאס איז די עיקר צוועק, דאס איז די עיקר סיבה פארוואס די פלאץ עקזיסטירט, איז א רעזארט, א עסקעיפ, א פלאץ, א די וואקאציע פלאץ פונעם אמעריקאנער פרעזידענט, אבער היות ס'איז געווארן אויסגעשטעלט אויף דעם אופן אז די מידיע באקומט נישט דארטן קיין קאפאר'ן קיין פרייע צוטריט, און די לופט און די אטמאספער איז זייער זייער לייכט און באקוועם, האבן עס די פרעזידענטן אויכעט אנגעהויבן נוצן אלס א פלאץ פאר דיפלאמאטישע געשפרעכן און אפמאכן מיט אנדערע לענדער. און אין אזא מין סאמיט ווי יעצט, אזא באגעגעניש וואס דארף צאמברענגען צוויי לענדער וואס האבן זיך נישט ליב, הגם ביידע זענען דעמאקראטישע לענדער, ביידע זענען מערב וועלט לענדער, ביידע זענען אליאירטע פון אמעריקע, אבער בכל זאת זענען זיי אנגעווייטאגט נאך, איז בעיקר דרום קאריע איז אנגעווייטאגט אין גרויסן אויף יאפאן וועגן די אלטע חטאים פון יאפאן דעמאלטס, און די מציאות איז געווען אז די צוויי לענדער. זיי האבן זיך זייער נישט ליב געהאט, האבן זיך נאכאלץ נישט ליב, אבער ס'איז געווען גענוג סיבה וואס זיי וועלן צאמברענגען, און ביידען וואס איז אויך נישט באקאנט אלס אויסגעצייכנטער דיפלאמאט, ער איז א תכונות הנפש פון א מענטש, ער מ'זאגט ער'ז נישט אזוי גוט אדער בכל אופן אין די יעצטיגן שטאפל פון זיין לעבן איז ער נישט אזוי גוט אין שפילן די דיפלאמאטישע געים, איז העכסט ווארשיינליך פאר דעם צוועק איז אויסגעוועלט געווארן קעמפ דעיוויד פאר די פלאץ וואו די געשפרעכן זאל אפגעהאלטן ווערן. ברכה והצלחה.